מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ט, פרשת דברים, שיחה ג', די דריטע שיחה אין פרשת דברים, עמוד פֿופֿצן. מיטן אייבערשטנ'ס הילף הייבן מיר אן היינט א נייעם חלק, חלק י ט, וואס דאס גייט אויף חומש דברים. עס איז א געבויט א רשי שיחה, זייער זייער געשמאק,

דארף מען פארשטיין פארוואס טוט עס רשי, דער רבי וועט פרעגן אויף רשי פיר שאלות, דאן נאך א כללות'דיגע שאלה אויפן פסוק, און דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש, נישט איין חידוש, חידושים נפלאים צו פארשטיין ווי רשי, וואס האט רשי געקוועטשט, ווי רשי קוקט אויף דעם אין פשוטו של מקרא, דערפאר איז רשי משנה מיט אלץ, און ס'וועט ווערן אלץ פשוט כפתור ופרח פארשטאנדיג זייער זייער געשמאק, צום סוף וועט זיין א יינה של תורה, דער רבי וועט ארויסברענגען זייער א געשמאקן ענין ווי ס'שטימט ווי פשוטו של מקרא מיט פנימיות התורה ווי ס'שטימט מיט זיי ממש ווי ממש כפתור ופרח אלץ אות א' פון פסוק ה' אלוקי אבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם אין אנהייב פון די פרשה אין ראשון אין פרשת דברים זאגט משה רבינו צו די אייבער צו די אידן אז השם אלקי אבותיכם דער אייבישטער זאל אייך מערן טויזנט מאל אזויפיל און ער זאל אייך בענטשן אזוי ווי ער האט שוין אזוי ווי ער האט גערעדט צו אייך אזוי ווי ער האט שוין געזאגט אז ער וועט אייך בענטשן איז רשי מעתיק די ווערטער יוסף עליכם ככם אלף פעמים רשי ברענגט אראפ די ווערטער פון חומש, עס וועט זיין נוגע שפעטער אין די שיחה איינע פון די שאלות וואס רשי ברענגט אראפ דעם גאנצן דעם גאנצן ענין יוסף עליכם ככם אלף פעמים און איז מפרש, רשי פרעגט א שאלה מהו שוב ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, משה רבינו קומט זאגן אז דער אייבישטער וועט אייך בענטשן אז אז איר זיין אז אזוי ווי אזוי ווי ער וועט מוסיף זיין אויף אייך טויזנט מאל, וואס זאגט ער ויברך אתכם כאשר דיבר לכם? וואס איז וואס איז ער עס מוסיף? אלא אמרו לו, משה רבינו האט עס געמוזט זאגן. משה רבינו האט געוואלט זאגן השם אלוקי אבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים. אבער עס ווערט דאך א שאלה, וואס איז דער וואס איז דער ויברך אתכם כאשר דיבר לכם? איז דער רבי מסב איז רשי מסביר, אלא אמרו לו, די אידן האבן געהאט א שאלה צו משה, און דערפאר האט עס משה געדארפט זאגן. אמרו לו, זיי האבן אים געזאגט, משה! אתה נותן קצבה לברכתנו, דו גיסט א קצבה, דו זאגסט אונז אז דער אייבישטער וועט אונז מערן מיט טויזנט מאל, כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם, דער אייבישטער האט שוין צוגעזאגט אברהמ'ן אין פרשת לך לך, אשר אם יוכל איש למנות וגומר, אז ס'וועט זיין אזוי פיל אז ס'וועט נישט זיין קיין מענטש וואס קען ציילן, וואס קען אייך ציילן, און דו קומסט און זאגסט אז מיר וועלן זיין טויזנט מאל אזוי פיל. אמר להם האט זיי משה געענטפערט, זו משלי, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם, דאס איז וואס איך בענטש אייך, אז דער אייבערשטער וועט אייך געבן טויזנט מאל ווי איר זענט, אבער דער אייבערשטער וועט אייך בענטשן אזוי ווי ער האט אייך שוין געזאגט, אזוי ווי ער האט געזאגט אברהם אבינו. איז ממילא איז יעצט פארשטאנדיג, רש"י גיבט צו פארשטיין, פארוואס די ווערטער ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. דער מקור פון דעם פירוש רש"י איז פון ספרי און מדרש, אין ספרי דער רבי ברענגט אראפ ביידן סיי דעם ספרי סיי דעם מדרש אין ספרי שטייט אמרו לו רבינו משה אי אפשי לנו שתברכנו זיי האבן געזאגט רבינו משה מיר קענען נישט אז דו זאלסט אונז בענטשן פארוואס ווייל הקדוש ברוך הוא הבטיח את אברהם אבינו אמר דער אייבערשטער האט געזאגט והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ושמתי את זרעך כעפר הארץ ואתה נותן קצבה לברוכתינו דו גיבסט א קצבה צו אונזער ברכה ממילא איז אין ספרי הייבט ער גלייך אן מיט די מעשה אמרו לו רבינו משה מיר קענען נישט נעמען דיין ברכה משל למלך וכולו און זיי האבן געזאגט א משל פון א מלך אמר להם משה האט משה געזאגט צו די אידן דער משל וועט ער נאך אראפברענגען ווייטער אין די שיחה דעם גאנצן משל וואס דער ספרי ברענגט אמר להם משה לישראל השם אלוקי אבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים, זאגט ער זו משלי יש לכם, זו משלי יש לכם, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וועט איר זיין, איר וועט זיין כחול ימים וכצמחי האדמה, איר וועט זיין אזוי ווי די זאמד פון דעם ים, און אויכעט אזוי ווי די גראז וואס וואקסן אויף דער ערד, אדער כעפר הארץ ווי ס'ברענגט זיך אין ספרי אין בהעלותך. דאס איז וואס דער ספרי זאגט. דער מדרש זאגט כך אמרו לו ישראל, רבינו משה, הקדוש ברוך הוא לא נתן קצבה לברכותינו, ואתה אמרת אלף פעמים, דער אייבערשטער האט נישט געגעבן קיין קצבה, ער האט נישט געגעבן קיין מספרים, קיין נומערן, און דו זאגסט אלף פעמים. אמר להם האט משה געענטפערט, מה שברכתי אתכם משלי ברכתי, כשיבא הקדוש ברוך הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם, דער אייבערשטער וועט קומען און ער וועט אייך בענטשן אזוי ווי ער האט געזאגט, זעהן מיר דא דעם ספרי מיט דעם מדרש, און מען זעהט דעם חילוק ווי רשי ברענגט אראפ, רשי פרעגט א שאלה, מהו שוב ויברך אתכם, און רשי זאגט אז זיי האבן געהאט א טענה צו אים, יעמאלט האט ער זיי געזאגט אז ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, דאס איז געווען משה רבינו'ס ענטפער אויף זייער טענה. ווי מען לערנט אויבן אויף דעם פשט אין פירוש רשי, ווי אויך אין ספרי און מדרש, איז די טענה פון אידן געווען, וואס איז געווען די טענה פון די אידן? די ברכה פונעם אויבערשטן איז בלי קצבה, אן א ענד, אז אידן וועלן זיין במספר אן א גבול, און זיי פרעגן פארוואס בענטשט זיי משה מיט א ברכה ככם אלף פעמים, וואס אלף פעמים האט א קצבה און ס'האט א הגבלה, איז דאס ווי מ'לערנט פון אויבן אויף, איז דאס איז די שאלה וואס זיי פרעגן, אבער דער רבי וועט זאגן אז לויט דעם וועט אונז ווערן פיר שאלות אויף רשי. לפי זה איז אבער נישט מובן, אויב איך זאג אז דאס איז געווען די שאלה פון די אידן, פארוואס גיבסטו אונז, פארוואס דער אייבערשטענס ברכה איז אן א קצבה און דו גיבסט אונז א ברכה יוסף עליכם ככם נאר אלף פעמים, איז נישט מובן א' די ערשטע שאלה אויף רשי, פארוואס איז רשי משנה און הייבט אן מיט דער שאלה אויפן כפל הברכה אין פסוק, רשי הייבט אן מיט א שאלה פארוואס שטייט צוויי מאל, פארוואס שטייט יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, און דערנאכדעם זאגט ער אויכעט ואומר שוב ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מהו שוב ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, דאס איז רשי'ס שאלה, און נישט מיט מפרש זיין די טענה פון אידן צו משה'ן, רשי האט דאך געקענט אנהייבן גלייך ווי אין ספרי און מדרש, דער ספרי הייבט אן אמרו לו רבינו משה, דער מדרש הייבט אן כך אמרו לו ישראל, אז זיי האבן געהאט א טענה פארוואס גיבסטו אונז א קצבה, פארוואס הייבט אן רשי מיט די שאלה ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. בפרט אז עס איז נישט דרכו של רשי בפירושו צו אויסטייטשן די שוועריקייט אין פסוק, נאר גלייך מיט דעם פירוש אין דברי הכתוב, וכמדובר כמה פעמים, מיר לערנען אזויפיל מאל שוין די רשי שיחות מיט אלס, רשי זאגט א פירוש, און דערנאכדעם זעט מען ווי דער רבי מוטשעט זיך אלעמאל צו פארשטיין וואס האט רשי'ן געקוועטשט, פארוואס האט רשי האט געזאגט, וועט דער רבי מסביר זיין, וועט געפינען וואס האט רשי'ן, וואס איז געווען רשי'ס שאלה, און דערפאר גיט רשי אזא פירוש. רשי פרעגט נישט אבער די שאלות אלעמאל, האט רשי אויך דא געקענט זאגן געקענט זאגן גלייך, אמרו לו זיי האבן געזאגט צו משה אתה נותן קצבה לברכותינו, און און דער אייבערשטער האט דאך שוין געגעבן אן א קצבה, און יעדער איינער וואלט פארשטאנען אז דאס האט צו טון מיט דעם ענין, וואס דארף ער עס וואס דארף ער עס אנהייבן מיט א שאלה? ב. אפילו ווען עס וואלט נישט געווען די קשיא מ מהו שוב וכו', ווען משה רבינו וואלט עס נישט געזאגט, מוז מען זאגן אז זו משלי היא, משה רבינו האט עס געמוזט ענטפערן, פארוואס? כדי עס זאל נישט זיין בסתירה צו די ברכות פריער אשר אם יוכל. איז די שאלה איז פארוואס האסטו די שאלה פארוואס האסטו מגביל געווען מיט דיינע ברכות נאר אויף טויזנט מאל אזוי פיל וואלט געווען אפילו נישט אן דעם שוב די שאלה איז א שאלה פארוואס זאגט משה רבינו משה רבינו זאגט אים יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים ווערט גלייך די קשיא פארוואס נאר אלף פעמים ג. פארוואס זאגט רשי אז די הוכחה אינעם אמרו לו, פון וואנעט ברענגען זיי די ראיה אז דער אייבישטער האט געגעבן א ברכה אן א קצבה, איז פון די הבטחת הקדוש ברוך הוא אשר אם יוכל איש למנות וגומר, דער אייבישטער זאגט אברהמען צו דען העט איינער קענען ציילן דאס אזוי אזוי ווי מען קען נישט ציילן די עפר אזוי העט מען נישט קענען ציילן דיינע קינדער, נישט ווי אין ספרי וואס די ראיה ווערט געבראכט פון התחלת ההבטחה, ס'איז דאך ס'שטייט דאך דארטן א פסוק, אלעס רעדט זיך דאך אין איין פסוק, ווי דער. ספרי ברענגט אראפ והרביתי את זרעך ככוכבי השמים וואס דאס איז אין תולדות, ושמתי את זרעך כעפר הארץ וואס דאס איז אין לך לך, און נאכדעם שטייט אשר אם יוכל איש למנות. ווערט דאך די שאלה פארוואס הייבט ער נישט אן מיט די התחלת ההבטחה, וואס הייבט זיך אן ושמתי את זרעך כעפר הארץ, נישט מיט די תוצאה אשר אם יוכל איש למנות. נוסף אויף דעם והרביתי את זרעך ככוכבי השמים, דער ספרי ברענגט אראפ ביידע פסוקים, סיי דעם והרביתי את זרעך ככוכבי השמים, סיי דעם ושמתי את זרעך כעפר הארץ, און רש"י ברענגט אראפ נאר די תוצאה וואס עס שטייט אשר אם יוכל איש למנות, א געוואלדיגע שווערע שאלה אויף רש"י. ד. די פערדע שאלה, וויבאלד אז רש"י באווארנט נאר דעם ענין הקצבה פון אלף פעמים, וואס קוועטשט דאך דער ענין פון אלף פעמים? פארוואס איז ער מעתיק פון פסוק אויך די ווערטער יוסף עליכם ככם? דאס לכאורה האט נישט קיין שייכות צו די שאלה און נישט צו זיין פירוש. און ווי דער רבי וועט מסביר זיין שפעטער דעם וואס האט רש"ין דא געקוועטשט פארוואס רש"י האט אנגעהויבן אזוי, פארוואס רש"י ברענגט אראפ דווקא נאר דעם סוף פון דעם פסוק ואם אשר אם יוכל איש למנות, וועט ווערן אלץ פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט אראפ אויכעט דעם יוסף עליכם ככם, נישט נאר דעם ענין פון אלף פעמים לכאורה האט ער געדארפט אראפברענגען. האבן מיר דא פיר שאלות אויף רש"ין, רש"י בכלל פרעגט נישט אלעמאל קיין שאלה און ער ענטפערט, ער ברענגט א פירוש, און דורך דעם קען מען גלייך זען וואס האט רש"ין געקוועטשט פארוואס ער ברענגט עס, און דא הייבט ער אן מיט א שאלה, און נישט נאר ער הייבט אן מיט א שאלה, נאר ער הייבט אן נאר ער הייבט אן מיט א שאלה איז ער משנה אינגאנצן פון דעם מדרש אויכעט, עס הייסט ער איז משנה פון דעם מדרש ער הייבט אן מיט א שאלה, און דער צווייטע שאלה אין די ערשטע איז אז עס איז נישט רש"י'ס דרך, רש"י זאגט אלעמאל נאר א פירוש, און מען דארף אליין פארשטיין וואס רש"ין האט געקוועטשט. צווייטע זאך, אפילו אן דעם אן דעם וואס איז געווען מהו שוב, וואס האט ער זיך געזאגט ברוך, ווערט דאך גלייך די שאלה, אז זאגסטו יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, ווערט א שאלה וואס ביסטו אונז מגביל. און די דריטע שאלה איז געווען, פארוואס ברענגט ער אראפ דעם סוף פסוק אין אשר אם יוכל איש למנות נישט ווי אין ספרי, ער ברענגט דאך עס אראפ דער מקור דורך ספרי, ברענג אראפ פון ספרי די צוויי פסוקים, סיי דעם פסוק פון והרביתי את זרעך און סיי ושמתי את זרעך כעפר הארץ. פערדע שאלה געווען, פארוואס ברענגט ער אראפ בכלל דעם אלף פעמים, אלף פעמים קוועטשט דאך אים, פארוואס משה האט געגעבן א הגבלה, האט ער געדארפט אראפברענגען נאר אלף פעמים, נישט יוסף השם, יוסף עליכם ככם. אות ב'. אין אות ב' וועט דער רבי פרעגן נאך א כללות'דיגע שאלה אויפ'ן ענין. אויך דארף מען פארשטיין די עיקר, א עיקר'דיגע שאלה, וואס מפרשים פרעגן, וואס גיבט צו די ברכה פון משה רבינו? וואס האט משה רבינו דא מוסיף געווען? די ברכה פון אלף פעמים איז דאך נכלל און בטל אין דער ברכה פון דעם אויבערשטן אשר דיבר לכם, וואס איז בלי גבול וקצבה, וואס גיבסטו מיר אזא צו מאכן טויזנט מאל, דער אייבערשטער'ס ברכה איז דאך אן א קצבה, אן א גבול, קומסטו און דו גיבסט א ברכה אויף טויזנט מאל אזויפיל, ובמכל שכן וקל וחומר פונעם כלל הידוע, ווערט דאך די שאלה געוואלדיג, יש בכלל מאתים מנה, די גמרא ברענגט אין בבא קמא, די גמרא ברענגט אין בבא בתרא, אז יש בכלל מאתים מנה, אז איך האב צוויי הונדערט האב איך דאך הונדערט זיכער, איז דאך די זעלבע זאך דא אויכעט, אויב איך האב די הבטחה פונעם אייבערשטן אויף אזא סארט אופן אז אז ס'איז א ענין פון בלי גבול ובלי קצבה, וואס קומט משה רבינו און זאגט אז ער גיבט זיי נאר אלף? איך בין גאנץ נישט פארשטאנדיג. די רבי עט אראפברענגען יעצט מפרשים וואס זיי גיבן א ענטפער אויף די שאלה, צוויי ענטפערס, און די רבי עט עס אפפרעגן, עט בלייבן די שאלה, די פינפטע שאלה וואס מיר האבן אין די שיחה, פארוואס אויף וואס האט משה רבינו בכלל געגעבן די ברכה, וואס האט ער דא מוסיף געווען? מפרשים פארענטפערן די קשיא. א', ברכת הקדוש ברוך הוא איז פארבונדן מיט א תנאי און זי קומט נאר ווען אידן זענען מקיים תורה ומצוות, מה שאין כן ברכת משה איז נישט אפהענגיג אין קיין תנאי. איין געשמאקן ענטפער, אז פארוואס האט משה געגעבן די ברכה אויף אלף פעמים ככה, ווייל משה רבינו'ס ברכה איז חל גלייך אן א תנאי, מה שאין כן דער אייבישטער גיבט ברכות איז ואם שמוע תשמעו אל מצותי, ביי דעם אייבערשטן איז דא מיט א תנאי, איז דערפאר פארשטאנדיג פארוואס משה האט געגעבן די ברכה יוסיף ה' עליכם ככם אלף פעמים. אדער א צווייטן תירץ איז דא פון מפרשים, ברכת משה איז חל אין בזמן הזה אין בזמן הזה, און ברכת הקדוש ברוך הוא עט זיין לעתיד לבוא, ווען ס'עט זיין די ברכה פון והרביתי את זרעך כחכבי השמים ושמתי את זרעך כעפר הארץ, עט עס זיין ווען משיח עט קומען. איז דא צוויי געשמאקע תירוצים דערפאר איז דא דערפאר ברענגט משה רבינו בענטשט די אידן צוליב די צוויי תנאים איינע ווייל דער אייבישטער מאכט א תנאי אז נאר אז מ'היט אפ תורה און מצוות און די צווייטע זאך איז אז משה איז חל גלייך און דער אייבישטער'ס איז חל לעתיד לבוא די רבי עט אפפרעגן ביידע תירוצים אבער די תירוצים זענען מתאים נאר לויטן ספרי און מדרש אבער נישט מיט רשי ממילא בלייבט ווייטער די שאלה לויט רשי וואס טוט אפ משה דא מיט זיין ברכה די תירוצים זענען מתאים נאר לויטן ספרי און מדרש, דער ספרי ברענגט א משל למלך שהיו לו נכסים הרבה, דער ספרי ברענגט א משל, ס'איז געווען א מלך וואס האט געהאט אסאך נכסים, והיה לו בן קטן והיה צריך לצאת למדינת הים, ער האט געדארפט ארויס גיין אין מדינת הים, אמר, האט דער מלך געזאגט, אם אני מניח נכסי ביד בני, אויב איך וועל איבער לאזן די מיינע אלע נכסים אין מיין קינד וואס איז א קטן, הוא עומד ומבזבז אותם, ער וועט עס מבזבז זיין, ס'עט בלייבן גארנישט, אלא, וואס טוט, וואס טוט דער מלך, הריני ממנה אפוטרופא, איך וועל נעמען א אפוטרופוס, עד שיגדל, ביז דער קינד עט ווערן גרויס, משיגדל הבן ההוא, יעמאלט ווען דער קינד, ווען דער קינד איז געווארן גרויס, אמר ליה, האט ער געזאגט צו דעם אפוטרופוס, אמר ליה, האט אים דער, האט ער געהאט טענות צו דעם אפוטרופוס, פארוואס גיבסטו מיר אזוי ווייניג? אמר ליה, האט אים דער אפוטרופוס געזאגט, כל מה שנתתי לך לא נתתי לך אלא משלי,

דער דער ס'איז נישט דער זעלבער זמן, ווייל מען רעדט דא וועגן, ס'רעדט זיך וועגן צוויי זמנים, ווען ער איז געווען א קינד און ווען ער איז אויפגעוואקסן, און ס'רעדט זיך נישט אין דעם מעמד פון דעם קינד, דער מעמד פון דעם קינד איז ער קען מבזבז זיין, ער עט ווערן גרויס עט ער אכטונג געבן אויף דעם, ובמילא טוט זיך עס נישט אויף נישט אין זעלבן זמן און נישט אין זעלבן מעמד ומצב פון דעם בן, ווען עס טוט זיך אויף די ברכה פון דעם אפוטרופא משה.

און ס'וועט זיין ערשט לעתיד לבוא איז דער לשון המדרש אין דעם משל כשיבוא המלך שטייט דער לשון אין מדרש און אין נמשל כשיבוא הקדוש ברוך הוא אז דער אייבשטער וועט קומען משה רבינו זאגט אז כשיבוא הקדוש ברוך הוא העט ער אייך געבן אלץ אז די צוויי ברכות זיינען אין צוויי באזונדערע זמנים איז לויט דעם לויט דעם ענטפער וואס די מפרשים ענטפערן איז זייער געשמאק פארוואס משה רבינו האט זיי געגעבן די ברכה אבער אין פירוש רשי וואס איז מפרש פשוטו של מקרא און ער זאגט סתם זו משלי אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם רשי ברענגט אינגאנצן נישט אראפ נישט קיין משל און נישט גארנישט און איז אפילו נישט מרמז אויף איינע פון די אויבנדערמאנטע ביאורים ער דערמאנט גארנישט וועגן דעם איז מובן אז עס איז דא א הסברה פשוטה בזה לויט פירוש רשי וואס רשי דארף איר אפילו נישט מרמז זיין. איז מוז מען זאגן אז רשי אז פאר רשי ניט דער ענטפער נישט ווייל רשי דערמאנט דאך נישט דעם ענין פון דעם פון דעם משל פון דעם פון דעם מלך וואס ווייזט אויף צוויי זמנים און דערפאר האט אויכעט איז דא דערפאר האט משה רבינו געגעבן די ברכה און ביי רשי בלייבט ווייטער די קשיא פארוואס האט משה רבינו געגעבן די ברכה און רשי זאגט דאך גארנישט מוז מען קומען צו א מסקנה אז לויט רשי איז דא א הסברה פשוטה אויף דעם אז אז ס'איז דא א חילוק פונעם אויבערשטנ'ס ברכה ביז משה'ס ברכה, און רשי דארף עס גארנישט זאגן, דער קינד וועט עס אינגאנצן אליין פארשטיין. יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט, מען הייבט אן צו פארשטיין פארוואס רשי הייבט אן אינגאנצן מיט א שאלה, און ער הייבט נישט אן פונקט ווי דער ספרי, רשי גייט דא אויף א גאנצן אנדער כיוון, רשי גייט דא אויף פשוטו של מקרא, און ס'האט אים געקוועטשט אינגאנצן א אנדער זאך. האבן מיר געבליבן דא מיט די פינף שאלות, פארוואס פרעגט רשי א שאלה, פארוואס פרעגט רשי א שאלה, רשי זאגט נישט גלייך ווי דער ווי דער ווי דער מדרש, און ווי דער ספרי און די מדרש, רשי רשי פרעגט דאך נישט אלעמאל קיין שאלה אויפן פסוק און ענטפערט, און און אפילו אן די שאלה פון פון אן די צווייטע שאלה. די שאלה פון שוב מהו ויברך אתכם בלייבט די שאלה וואס זאגט וואס גיבט אזא ברכה נאר אויף טויזנט דער אייבערשטער האט דאך געגעבן אן הגבלות די דריטע שאלה איז געווען פארוואס ברענגט ער פון א אנדער פסוק פון לא פון לא ימ פון לא ימנה נישט פון דעם התחלת הפסוק ווי דער ווי דער ספרי ברענגט און דער מדרש פערדע קשיא פארוואס ברענגט ער יוסף השם עליכם אין דעם דיבור המתחיל ער רעדט דאך נאר וועגן דעם ענין פון אלף האט ער געדארפט ברענגען אלף פעמים נישט מער דערנאכדעם, די פינפטע שאלה וואס איז געווען בכללות, וואס איז דער הסבר פארוואס האט משה רבינו געגעבן די ברכה בכלל, ער איז דאך ער איז דאך ער איז דאך נכלל אין דעם אייבערשטנ'ס ברכה, יש בכלל מאתים יש מנה. אות ג', אין אות ג' וועלן מיר זען דעם ביאור, דער ביאור בזה, לפי פשוטו של מקרא, אפילו על דרך הדרוש פון ספרי ומדרש, איז קיין קשיא נישט פארוואס משה איז מגביל די ברכה אלף פעמים, לויט פשוטו של מקרא און אפילו דרוש אין ספרי ומדרש איז אינגאנצן נישט קיין שאלה פארוואס משה זאגט אלף פעמים, בשעת דעם אויבערשטנ'ס ברכה איז שוין געווען אז עס וועט זיין אז עס וועט נישט זיין קיין גבול וקצבה צו זייער מספר, ווארום, זייער א פשוט'ן ענטפער, ווי א מענטש ווי גרויס ער איז, איז ער דאך אלץ א נברא מוגבל, א מענטש איז א נברא מוגבל, ממילא קען א מענטש נישט בענטשן מיט אזא זאך ווי דער אייבישטער קען בענטשן וואס ער איז נישט קיין מוגבל. דער רבי ברענגט דא אראפ ולהעיר פון המבואר בארוכה אין ספרי חקירה אין ספר החקירה פון צמח צדק און אין ספרי חקירה ווערט אראפגעברענגט און דער רבי ברענגט עס נאר בקיצור און אין איין ווארט נאר וואס מען קען זאגן פארדעם איז אז בכלל דעם גאנצן ענין פון בלי גבול וואס מען רעדט דא אז דער אייבישטער האט דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד אז משה רבינו וואס ער גיבט א ברכה אויף אלף פעמים איז ווייל ער איז א נברא מוגבל און ער קען נישט געבן קיין ברכה אן א קצבה מה שאין כן דער אייבישטער דעם ענין פון בלי גבול איז א זאך וואס מיר קענען זאגן און מיר קענען נישט פארשטיין וואס דאס מיינט, מיר קענען עס נישט פילן ווייל ביי אונז א נברא יעדע זאך וואס ער רירט אן, יעדע זאך וואס ער זעט, יעדע זאך וואס ער טוט איז מוגבל, ס'איז נישט קיין ענין פון בלי גבול, איז ממילא איז מבואר אין ספרי חקירה אז פון מוגבל'דיגע זאכן קען זיך נישט צוזאמענקלייבן א ריבוי וואס איז בלי גבול ומספר ממש, מען קען נישט נעמען קיין מוגבל'דיגע זאך און צאמקלייבן אסאך ביז ס'וועט ווערן בלי גבול ומספר ממש, וויבאלד אז דאס קומט פון מוגבל'דיגע פרטים קען נישט ווערן קיין כלל פון בלי גבול ממש, ולדוגמא, דער המשך פון זמן קען נישט זיין אן א סוף וגבול, זמן קען נישט זיין אן א סוף וגבול, וויבאלד אז זמן איז צונויפגעשטעלט פון רגעים, שעות, ימים כו', זמן ווערט דאך צוזאמגעשטעלט פון מינוטן, פון שעה'ן און פון טעג, וועט דאך אויסקומען אז איין בלי גבול איז גרעסער פון א צווייטן בלי גבול, און דאס קען דאך נישט זיין במציאות, אז דו רופסט עס אן בלי גבול, קען נישט זיין אז ס'דא א גרעסערע בלי גבול און א קלענערע בלי גבול, בלי גבול מיינט אז ס'האט נישט קיין גבול, און דא וועט אויסקומען אז דער בלי גבול פון שעות, וואס יעדע שעה אנטהאלט פיל רגעים, לגבי בלי גבול פון רגעים וכיוצא בזה, איז דער בלי גבול פון שעות עט זיין, לאמיר זאגן טויזנט שעה, עט דאס עט ווערן אנגערופן א בלי גבול לאמיר זאגן, און רגעים עט זיין אסאך מער, ווייל דער שעה ווערט דאך צוזאמגעשטעלט פון פון פרטים, פון רגעים, פון פון סעקונדעס און פון מינוטן, און אז יעדער טאג אויכעט ווערט צוזאמגעשטעלט פון שעות, עט זיין צוויי סארטן בלי גבול'ס, און עס קען נישט זיין איין בלי גבול גרעסער פון א צווייטן בלי גבול. און דער רבי אליין זאגט, עיין שם, ואין כאן מקומו, דאס נאר להעיר אז ס'איז דא א זאך אז ס'קען נישט זיין קיין מוגבל'דיגע זאך, קען נישט, פון מוגבל'דיגע זאכן קען מען נישט מאכן קיין בלי גבול, דערפאר איז פארשטאנדיג פארוואס משה רבינו האט געבענטשט די אידן מיט דעם ענין אלף פעמים ככה, וויבאלד אז ער איז. ער איז א מוגבל'דיגער מענטש אז א נברא קען ער נישט בענטשן אנדערש אות ד' בכלל, בפשטות רעדט זיך אין ספרי און מדרש נישט וועגן בלי גבול ממש, נאר וועגן א מספר גדול ביותר. דער ווען דער מדרש און דער ספרי ברענגט אראפ די פסוקים און זיי זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן א ס'רעדט זיך וועגן א מורא'דיגן ווי דער אייבישטער וועט בענטשן די אידן אויף אזא סארט אופן אז ס'בלי קצבה מיינט עס נישט בלי גבול ממש נאר ס'מיינט א מספר וואס איז זייער זייער גרויס די ברכה פון אייבישטן והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ושמתי את זרעך כעפר הארץ נישט דערמאנענדיג קיין מספר, שטייט אז ס'וועט זיין אזוי ווי ככוכבי השמים און אזוי ווי עפר הארץ, מיינט אז זיי וועלן זיין אזא ריבוי מופלג, ס'וועט זיין אזא געוואלדיגע ריבוי אז אזא מספר איז גאר שווער צו ציילן. דאס וואס ס'מיינט. ס'מיינט נישט אז ס'וועט זיין אין א אופן וואס אין קצבה וואס איז נישטא קיין מספר. ס'וועט זיין אויף א אופן אזא סארט מספר וואס מ'קען עס גארנישט ציילן. וואס מיינט דאס? דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק. דער רבי ברענגט אראפ אויך אין הערה פֿינף און צוואַנציק וואס שטייט אין זוהר, אי אויב, איך וועל זאגן אין לשון לשון אין אידיש נישט אין דעם זוהר לשון, איף איף די גאנצע, איף די מענטשן פון די גאנצע וועלט, פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, וועלן זיך די גאנצע און די אלע מענטשן זיך צאמקלייבן און זיי וועלן גיין זיי וועלן גיין און זיי וועלן גיין ציילן די כוכבים די שטערנס וועלן זיי נישט קענען אויסציילן ווי ס'שטייט וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם דער אייבערשטער האט געזאגט אברהם אבינו איז במילא זעהן מיר אז אז אז אז מ'וועט זיך אלע צאמנעמען און ציילן די שטערנס זאלן זיי נישט קענען ציילן ועל דרך חול הים, וואס איז די הבטחה צו אברהם אבינו, דער אייבערשטער האט געגעבן אברהם אבינו די הבטחה, דער רבי ברענגט א ראיה פון חול הים, כחול אשר על שפת הים, און ווי ער פירט אויס אויך דא אין ספרי, ווען דער ספרי ברענגט אראפ דא וואס האט פארוואס האבן די אידן געפרעגט משה רבינו, וואס משה האט זיי געענטפערט, האט ער זיי אז זיי האבן געפרעגט, משה רבינו האט זיי געזאגט ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, האט ער געזאגט כחול ימים, איז זאגט דער רבי אז אפילו חול הים האט דאך אויכעט א מספר. אבער זיין מספר איז אין אזא ריבוי מופלג אז מען ציילט אים נישט, ווי ס'שטייט דער לשון אשר לא יספר מרוב, שטייט אין פרשת וישלח אשר לא יספר מרוב, בפשטות וואס דער רבי זאגט דא איז זייער געשמאק, מען קען נישט ציילן, נישט ווייל ס'האט נישט קיין מספר, ס'האט א מספר, אבער ס'איז שווער צו ציילן אזויפיל, ווי דער רבי וועט באלד זאגן אז ס'איז נישטא קיין נומערן צו ציילן אזויפיל. וועט דער רבי ברענגען א ראיה א מוכרח, דער רבי האט אונטערגעשטראכן מוכרח, וואס איז מוכרח ביי ויצבור יוסף בר כחול הים, ער האט צוזאמגענומען כחול הים, הרבה מאד, עד כי חדל לספור, כי אין מספור, מען האט מער נישט געקענט ציילן ווייל עס איז נישטא קיין מספור, כאטש איז מובן אז דער אוכל שבע שנים וואס יוסף האט צונויפגעזאמלט און נתן בתוכה, איז געווען בגבול, איז דאך געווען זיכער בגבול, האט דאך דאס אריינגעלייגט א, האט דאך דאס באהאלטן אין, לאמיר זאגן אין אין אוהלים, אין טענטס אדער אין הייזער האט דאך דאס באהאלטן, נאר עס איז געווען בריבוי מופלג, עס איז געווען אזויפיל, און דערפאר, דערפאר חדל לספור, דער רש'יס לשון, ווען ס'שטייט אין חומש, עד כי חדל לספור, זאגט רשי וואס מיינט חדל לספור, חדל הסופר לספור. דער סופר האט אויפגעהערט ציילן, פארוואס? ווייל קיין מספר פון די מספרים וואס ציילערס נוצן האט זיך געענדיגט די מספרים, האט צאמגעקליבן אזויפיל אז מען טוט עס נישט, עס איז נישטא קיין נומערן, ס'איז דא מען קען ציילן א מיליאן, הונדערט מיליאן, טויזנט מיליאן ווערט א ביליאן, דערנאך ווערט א טריליאן, אבער עס קומט אמאל אן זאך וואס מען קען מער נישט, ס'איז מער נישטא קיין נומערן, האט מען עס נישט געציילט, אבער ס'איז זיכער געווען א ענין פון מען האט עס געקענט ציילן, ס'איז א זאך וואס מען קען ציילן, אבער מען קען עס נישט ציילן. איז וואס נישט קענען ציילן נישט ווייל נישט ווייל ס'האט נישט קיין מספר ס'האט אבער מיר קענען עס נישט ציילן און דאס איז געווען לויטן ספרי ומדרש יעצט וועט דער רבי ברענגען לויט דעם דעם חילוק פון דעם מדרש ביז רשין וואס האט רשין געקוועטשט דא און וואס דער מדרש האט געוואלט פארענטפערן דא דערפאר איז רשי משנה אינגאנצן פון דעם מדרש און דאס איז געווען לויטן ספרי ומדרש די טענה צו משהן אלף פעמים איז קצבה לברכותינו האסט געגעבן א קצבה האסט געגעבן האסט געזאגט אז ס'גייט זיין טויזנט מאל אזויפיל, ער איז מגביל זייער ברכה, עס איז אסאך א קלענערע צאל ווי דער אויבערשטער האט געזאגט, עס איז אסאך א קלענערע צאל ווי דער אויבערשטער האט געזאגט, פארוואס? ווייל אלף פעמים ציילט מען, האבן די אידן געהאט א טענה צו משה רבינו לויטן מדרש, פארוואס האסטו אונז געגעבן א קצבה, האסט געזאגט טויזנט, און דער אייבערשטער גיט אונז אזויפיל אז מען קען עס נישט ציילן. אבער אין פשוטו של מקרא ווי רשי לערנט איז דאס נישט אזא קשיא, דאס איז נישט אזא גרויסע קשיא, די קשיא וואס דער מדרש פרעגט אז דו האסט געגעבן א קצבה לברכותינו, אז דו האסט געזאגט אלף פעמים און אלף פעמים קען מען ציילן און דער אייבערשטער האט געגעבן א זאך וואס מען קען נישט ציילן, איז אין פשוטו של מקרא איז דאס נישט קיין געוואלדיגע קשיא, פארוואס? ווייל אלף פעמים פון דעם מספר פון אידן דאמאלס איז א ריבוי מופלג ביותר. דער רבי וועט ארויסברענגען אז רשי האלט אז דער מספר פון משה רבינו לגבי דעם וואס דער אייבישטער האט געזאגט איז נישט איז א גרויסער חילוק אבער עס איז נישט קיין גרויסער חילוק א ריבוי מופלג ביותר דעריבער הויבט נישט אן רשי על דרך ווי אין ספרי ומדרש מיטן אמרו לו אויב ס'שטייט אין פסוק יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, איז דער מדרש זאגט ווערט גלייך א געוואלדיגע שאלה, לויטן מדרש ווערט א געוואלדיגע שאלה, דו האסט געגעבן א קצבה, אבער דער רבי, ווייל דו זאגסט אז מ'קען ציילן טויזנט מאל אזויפיל, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אזויפיל אז לא יוכל, אז אז ווי רשי זאגט דארטן, לא יוכל הסופר לספור כי אין מספר, ס'איז נישטא קיין נומערן אויף דעם, אבער ס'איז א מוגבל'דיגע זאך נאכאלץ, ס'איז אלץ מיט א מספר. און אבער ווען ס'קומט צו רשי, רשי קען נישט אנהייבן מיט דעם ווייל לויט פשוטו של מקרא איז דאס נישט קיין קשיא, פארוואס ווייל לויט פשוטו של מקרא איז משה רבינו'ס ברכה פון אלף פעמים ככה איז א ריבוי מופלג ביותר און ס'וואלט נישט געווען קיין טענה, די אידן וואלטן נישט געהאט קיין טענה פון דעם. וויבאלד אבער אין פסוק שטעלט זיך די שאלה מהו שוב ויברך אתכם כאשר דיבר לכם איז דאס מכריח אלא אמרו לו כו' כדלקמן, ווען משה רבינו וואלט געזאגט, יוסיף השם עליכם ככם אלף פעמים, דער רבי לייגט אוועק די נקודה, דעם יסוד פונעם ענטפער, און אין אות ה' וועט מען קריגן, וועט מען זען דעם ענטפער. ערשטנס האבן מיר געזען אז דעם חילוק פון ווי דער מדרש קוקט אויף די שאלה און ווי רשי קוקט אויף דעם, און לויט דעם איז רשי האט דאך נישט קיין שאלה, משה רבינו זאגט יוסיף השם עליכם ככם אלף פעמים, אין פשוטו של מקרא מיינט דאס מורא'דיגע מספרים, ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין, אבער דאס וואס משה רבינו האט זיי געזאגט, וואס משה רבינו האט זיי געענטפערט, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, דאס הייבט אן רשי, דאס הייבט אן רשי צו זאגן, רשי זאגט אז דער דער דער בן חמש למקרא קוועטשט א אנדער זאך, אויב דו זאגסט יוסיף השם עליכם ככם אלף פעמים, מיינט דאך עס מיינט דאך עס א געוואלדיגע מספר, וואס לייגסטו צו אז אז אז דער אייבערשטער וועט אייך בענטשן כאשר דיבר לכם, פון דעם ווערט רשי'ס דאס קוועטשט רשי'ן, מהו שוב ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וויבאלד אז ס'שטייט גלייך נאכדעם ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, איז דאס מכריח אז בשעת משה האט געזאגט יוסיף השם עליכם ככם אלף פעמים, האבן די אידן געפרעגט די שאלה, פארוואס האסטו געגעבן א קצבה צו אונזער ברכה? ווי דער רבי וועט מסביר זיין אין אות ה' זייער געשמאק אין די פרטים. זעסט אז ס'דא צוויי ברכות אין זעלבן פסוק, די ברכה פון משה רבינו יוסיף השם עליכם ככם אלף פעמים, און גלייך נאכדעם ברענגט ער אבער דער אייבישטער וועט אייך בענטשן ווי ער האט שוין געזאגט משה רבינו, דאס האט געקוועטשט רשי'ן, דערפאר זאגט רשי הייבט רשי אן מיט מהו שוב ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וואס דארף ער עס זאגן בכלל? מוז מען קומען צו א מסקנא אז זיי האבן אים געפרעגט א שאלה און ער האט זיי געענטפערט, איז רשי קען נישט אנהייבן גלייך ווי דער ספרי און דער מדרש זאגן גלייך אמרו לו למשה. אות ה'. אין אות ה' וועל מיר זען אז אין פשוטו של מקרא איז טאקע נישטא קיין סתירה צווישן די ברכה פונעם אייבערשטן מיט ברכת משה, צו ענטפערן, וואס האט משה מוסיף געווען און משה האט דאך מגביל געווען יש בכלל מאתים מנה, וועל מיר עס זען אין דעם אין אות ה' אידן זענען דעמאלט געווען שישים ריבוא. שטייט קלאר, הגברים בני עשרים עד שישים שנה, דערצו קומט צו גברים עד בני כ' און למעלה משישים, די יוצאי מצרים דארטן יעמאלטס זענען געווען, געווען שישים ריבוא, יא, און ווען זיי האבן זיי געציילט ביים משכן, ווען מען האט זיי געציילט אין מדבר, זענען זיי געווען שישים שישים ריבוא, דערצו קומט נאך צו ביז בני כ', ס'איז דאך געווען קינדער ביז צוואַנציק, און ס'איז געווען אידן וואס זענען געווען איבער פון זעכציק, און ס'איז געווען נשים וטף, וועט די חשבון זיין לכל הפחות ארום צוויי מיליאן, ס'הייסט אז ס'איז געווען ארום צוויי מיליאן אידן, משה רבינו קומט און זאגט אלף פעמים, דער מספר וועט זיין בערך צוויי ביליאן, טויזנט מאל צוויי מיליאן וועט זיין צוויי ביליאן, איז אין פשוטו של מקרא לייגט זיך נישט אז מ'זאל אויף דעם קומען מיט א טענה היתכן אז איין פאלק ציילט נאר צוויי ביליאנען. ממילא איז דער רבי מסביר זייער געשמאק פארוואס רשי אין פשוטו של מקרא קען ער נישט אנהייבן מיט אמרו למשה וואס האט אונז מגביל געווען ס'איז נישט קיין הגבלה ער האט זיי געגעבן א האט זיי געגעבן א ברכה אז זאלן זיין צוויי ביליאן מענטשן ועל דרך זה וגם זה עיקר ועוד ועוד וגם זה עיקר נאך ס'איז רגיל אז מיט אלף פעמים מיינט מען נישט בדיוק אלף נאר א ריבוי פעמים ככה מען זאגט אלף, אבער ס'קען גאר זיין אז ער האט געמיינט אפשר צוועלף הונדערט אדער פופצן הונדערט, נישט טויזנט מאל אזויפיל, נאר פופצן טויזנט מאל אזויפיל, ס'מיינט נישט דווקא אלף, כולל אויך מער ווי אלף, און אזוי קען מען אויך מפרש זיין פשטות בדברי משה, אז ס'האט נישט געמיינט דווקא די מנין פון אלף, נאר געמיינט מער, האט געגעבן א נאמבער אלף, אבער האט געמיינט מער, איז דאך עס גוזמא'דיגע נאמבער, צוויי ביליאן מענטשן פון צוויי מיליאן? דער רבי ברענגט אראפ אין מדרש דברים רבה שטייט כתוב אלף פעמים אזוי שטייט יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים אלף פעם אין כתיב כאן אלא אלף פעמים דער מדרש וויל ארויסברענגען אז קען גאר זיין אז שייכת מער בפרט אז דער ריבוי פון אידן וואס קען זיין דער רבי האט ארויסגעברענגט זייער געשמאק אז קען גאר נישט זיין אזא זאך און במציאות קען עס נישט זיין אזא זאך, בפרט אז דער ריבוי פון אידן וואס קען זיין על פני היבשה איז דאך נישט א ריבוי ווי כוכבי השמים און עפר הארץ און חול הים, עס קען גאר נישט זיין אז ס'זאל זיין אזויפיל אידן, ווארום דער שטח היבשה פון כדור הארץ האט א מידה מסוימת, ס'איז דאך שיתא אלפי פרסה הוי עלמא, ווי די גמרא זאגט אין פסחים אז די וועלט האלט זעקס טויזנט פרסה, ומקומו של אדם איז ד' אמות, קען מען אויסרעכענען און משער זיין וויפיל מענטשן קענען זיך געפינען אויף דעם גאנצן שטח היבשה. און דער שיעור וואס ס'שטייט שיתא אלפי פרסה רעדט זיך אויף די גאנצע וועלט און ס'רעדט זיך אויכעט אויף די ימ'ען מיט די אלע אנדערע זאכן. איז ממילא קען מען אויסרעכענען וויפיל מענטשן קענען זיך געפינען אויף דעם גאנצן שטח היבשה פון כדור הארץ, ובפרט נאך אז עס זענען פאראן און עס וועלן זיין אויך לעתיד לבוא, אויך אנדערע אומות און בעלי חיים און בתים און שדות וכרמים, ס'וועט זיין אומות, ס'וועט זיין בעלי חיים, ס'וועט זיין שטיבער מיט שדות וכרמים, ועוד ועיקר, אידן אין זייער ריכטיגער ארט לויט תורה אין ארץ ישראל, איז אין ארץ ישראל ווי קען עס זיין? ס'דאך נישט במציאות אז ס'זאל זיין אזא זאך, טאקע ס'איז טאקע ארץ הצבי

אז מען קען לערנען אז ס'איז דא אזעלכע וואס לערנען אז בפרט אלע צוזאמען אז די אידן זאלן זיין ווי עפר הארץ און חול הים און אנדערע ערטער שטייט דאך אפילו ככוכבי השמים איכת איז ווי קען עס זיין דאך נישט במציאות איז במילא קומט מען יעצט צו די מסקנה אלס וואס מען וויל ארויסברענגען וואס האט רש"י'ן געקוועטשט און איכת ארויסברענגען אז די ברכה פון משה'ן איז א געוואלדיגע גרויסע ברכה און ס'רעדט זיך וועגן מספרים וואס איז ממש געוואלדיגע גרויסע מספרים איז בפשוטו של מקרא יוסיף עליכם ככם אלף פעמים ניט בסתירה צו ברכת הקדוש ברוך הוא הנל, ממילא איז גייט אראפ די קשיא וואס מען האט געפרעגט אז ס'איז בכלל מאתים מנה, ס'איז נישט ריכטיג ווארום דער ריבוי פון ברכת הקדוש ברוך הוא איז געזאגט געווארן בדרך השאלה, די ברכות פונעם אייבערשטן איז געגעבן געווארן בדרך אויף א אופן פון השאלה, ווי מען זעט אסאך פסוקים אין תנך, דער רבי ברענגט אראפ א גאנצע. א גאנצע שורה פון פון פון הוכחות אז ס'איז א ענין פון א געליגענער ווארט, מליצות, ס'איז ס'איז נישט ממש, ס'איז נישט ממש ווי כוכבי השמים, געפינט נאך איין פסוק אין יהושע, ויצאו הם וכל מחניהם עמם, עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד, ס'איז זיכער אז ס'רעדט זיך דארט וועגן וועגן א ענין פון א השאלה, אדער אדער זאגן דעם ווארט אמאל ברענגט זיך דער ענין פון גוזמא, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה איכת אז כחול אשר על שפת הים איז בדרך גוזמה, ווי ער ברענגט אראפ פון יהושע און נאך אנדערע ערטער. ממילא ווארום דער ריבוי פון ברכת הקדוש ברוך הוא איז געזאגט געווארן בדרך השאלה, נישט ממש ווי כוכבי השמים אדער עפר הארץ און חול הים, ממילא קומט אויס אז ס'רעדט זיך נישט וועגן אזעלכע סארטן מספרים, און לאידך קען אויך אלף פעמים הייסן בהשאלה, ווי געזאגט פריער, בלי מספר, האט גענוצט טויזנט אבער ס'קען זיין אז ס'האט גערעדט וועגן א סך מער ווי טויזנט, איז דער חילוק פון די ברכה פונעם אייבערשטן מיט די ברכה פון משה רבינו איז שוין נישט אזא גרויסער חילוק, וויבאלד אבער עס שטייט נאכאמאל ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, שטייט דאך גלייך נאכדעם, איז די אלף פעמים איז נישט קיין שאלה, איז נישט געווען קיין שאלה וואס צו פרעגן אויף דעם, וויבאלד אבער עס שטייט ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, איז מוכרח אז משה האט דאס געמוזט מוסיף זיין אלס ענטפער אויף א טענה ושאלה פון אידן, דעריבער זאגט רש"י אז אידן האבן געזאגט, משה, אתה נותן קצבה לברכותינו, כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם אשר אם יוכל איש למנות וגומר לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג יעצט וואס רש"י וויבאלד אז ס'שטייט דאך משה זאגט דאך רבינו ער זאגט דאך פארט ויברך אתכם כאשר דיבר לכם איז מוז מען ארויסברענגען דא אז עס ער רעדט דא וועגן א אנדערע סארט ברכה וועגן א גרעסערע ברכה דערפאר ווערט די שאלה וואס די אידן האבן אים געפרעגט איז דאס מוז זיין הייבט אן רשי מיטן ווארט וואס איז שוב וואס איז דער ענין פון שוב נאכאמאל זאגסטו דעם ענין פון מהו שוב יברך אתכם כאשר דיבר לכם מוז רשי זאגן אז זיי האבן געהאט א טענה צו אים און משה האט זיי דאס געענפערט אות ו' אין אות ו' וועט מען לערנען יעצט דעם חילוק מער אין פרטים ווי רשי און דער מדרש און ספרי אויפן פסוק אשר און דאס עט אויכעט אונז פארענטפערן די שאלה פארוואס רשי ברענגט אראפ די ענד פון דעם פסוק וואס עס שטייט דארטן אין אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ און ער ברענגט נישט אראפ די די צוויי פסוקים וואס דער מדרש וואס דער ספרי ברענגט אראפ והרביתי את זרעך ככוכבי השמים און ושמתי את זרעך כעפר הארץ. אות ו, אויפן פסוק אם יוכל איש למנות זאגט רשי, כשם שאי אפשר לעפר להימנות, כך זרעך לא ימנה, אזוי ווי מען קען נישט ציילן קיין עפר, אזוי וועט דיין קינדער וועט מען נישט קענען, וועט מען נישט ציילן, לא ימנה. על פי זה איז פארשטאנדיג אז ברכת השם איז געווען נישט אז זיי זאלן זיין אזויפיל וויפיל ס'איז דא עפר הארץ, זייער געשמאק, זייער פשוט, דער אייבישטער'ס ברכה איז נישט געווען אז זיי זאלן זיין ווי עפר הארץ, כשם רשי'ס טייטש, רשי לערנט דאך אפ דעם פסוק אשר אם יוכל איש למנות כן יהיה זרעך, זאגט רשי כשם שאי אפשר לעפר להימנות כך זרעך לא ימנה, איז געווען נישט אז זיי זאלן זיין אזויפיל ווי עס איז דא עפר הארץ, נאר אז מפני הריבוי מופלג וועלן זיי נישט געציילט ווערן, פונקט ווי עפר ווערט נישט געציילט. און דאס איז געווען די שאלה פון אידן אתה נותן קצבה לברכותינו, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט וואס איז געווען די שאלה פון די אידן פארוואס רשי ענפערט עס אויף דעם אופן, וויבאלד דער אויבישטער האט מבטיח געווען אז ס'וועט זיין אזא ריבוי וואס איז נישט רגיל כלל אז מען זאל עס ציילן, ווי ער זאגט זרעך לא ימנה, ווי אזוי קומט משה און זאגט א מנין ככם אלף פעמים אז זיי וועלן יא געציילט ווערן. יעצט קומט ארויס זייער געשמאק וואס לויט רשי וואס איז די שאלה דא? די שאלה איז געווען דער אייבישטער האט דאך מבטיח געווען אז ס'וועט זיין אויף א אופן וואס איז נישט רגיל אז מען זאל עס ציילן זרעך לא ימנה און משה קומט און זאגט אז וואס אלף פעמים וואס מען קען עס יא ציילן דערפאר איז פארשטאנדיג זייער טענה דער אייבישטער האט דאך אונז געבענטשט אז מען וועט נישט קענען ציילן און דו זאגסט אלף ואף על פי ואף על פי וואס מען האט געלערנט פריערט אז ככם אלף פעמים קען מיינען א ריבוי עצום מ'האט גערעדט פריערט אז עס קען מיינען דרך גוזמה אפילו מער ווי אלף פעמים ככה, איז עס פארט אן ענין פון קצבה, עס סטיל א קצבה, זיי ווערן געציילט, און דאס וואס משה האט געזאגט, און געמאסטן מיט אן ערך ויחס צו דעם מספר וואס זיי זענען דעמאלס געווען, ככם, אלף פעמים, ווי איר זענט אז זיי זענען טויזנט מאל אזויפיל, אדער פופצן טויזנט מאל אזויפיל, אבער ס'איז נאך אלץ מיט א אופן וואס מ'קען עס ציילן.

אתה נותן קצבה לברכותינו טייטשט דער מדרש אז משה זאגט אסאך א קלענערן מספר וויפיל אידן עס וועל עס וועלן זיין לגבי דעם ריבוי מופלג פון דעם אויבערשטנ'ס ברכה אז עס וועלן זיין ככוכבי השמים וכעפר הארץ וואס דעריבער ברענגט ער אין ספרי פריער דעם שפעטערדיגן פסוק והרביתי את זרעך ככוכבי השמים צו מבאר זיין אז אויך דער פסוק ושמתי את זרעך כעפר הארץ מיינט מען דאס דעם ריבוי מופלג שבזה איז ממילא איז דער מדרש לערנט טאקע אזוי, אבער מ'האט פריער געלערנט די רשי ווי רשי לערנט אשר אם יוכל איש למנות ווי לערנט מען עס? אזוי ווי מען קען נישט ציילן די ערד אזוי וועט מען נישט קענען ציילן דיינע, איז די קשיא איז די שאלה אינגאנצן אנדערע. לויט רשי אבער, דאס איז די שאלה פון, דאס איז די שאלה וואס די אידן האבן געפרעגט לויטן מדרש, לויט רשי אבער איז די טענה אתה נותן קצבה לברכותינו, נישט אויפן כמות המספר, נאר דא, וואס איז געווען זייער שאלה? נישט אויף דעם כמות, נאר דאס וואס ער זאגט אויף זיי א מספר, בשעת דער אויבישטער האט מבטיח געווען אז זיי וועלן זיין נישט בגדר מספר. ס'רעדט זיך נישט וועגן וויפיל דאס איז, נאר ס'רעדט זיך, דער חילוק איז, רשי זאגט אז ס'זאל זיין אין א גדר וואס איז א גדר וואס מ'קען עס, וואס מ'ציילט עס נישט. דער רבי ברענגט דא נישט דעם פסוק ככוכבי השמים אדער כחול הים, דער מדרש ברענגט ככוכבי השמים כחול הים ווייל ער וויל ווייזן דעם חילוק פון משה'ס ברכה ביז דעם אייבערשטנ'ס ברכה, אז מען רעדט טאקע אז ושמתי את זרעך כעפר הארץ, צו ארויסברענגען דעם ריבוי מופלג וואס וועט זיין, רשי אבער וויל דאך עס נישט זאגן, רשי וויל דאך זאגן אז משה'ס ברכה און דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז זייער ענדליך, און מען רעדט דא וועגן אלף קען זיין אסאך מער ווי אלף, און דעם אייבערשטנ'ס ברכה קען זיין אז ס'איז בהשאלה, אז ס'איז נישט קיין זאך וואס וועט זיין כעפר הארץ, נאר ס'וועט זיין אזוי ווי עפר ציילט מען נישט, אזוי עט מען דיר אויך נישט ציילן, ממילא מוז ער ברענגען דעם סוף פונעם פסוק און נישט דעם נישט דעם פסוק ככוכבי השמים אדער כחול הים, דערפאר איז ער משנה פון דעם ספרי, וואס ביי זיי איז שייך א גדר מספר כנל, דערפאר וויל ער עס נישט ברענגען, נאר ער ברענגט דעם פסוק, אשר אם יוכל איש למנות וגומר כנזכר לעיל. זעהן מיר אז רשי אין פשוטו של מקרא קען נישט לערנען אזוי ווייל רשי וויל מוכיח זיין אז די ברכות פונעם אייבערשטן און ברכות פון משה זענען נישט אזוי ווייט איינער פון צווייטן, דערפאר הייבט רשי אן מיט די מיט די קשיא, און דערפאר הייבט זאגט ער אויך אנדערש ווי דער מדרש ער הייבט אן גלייך צו זאגן אמרו לו משה רבינו, און ערשט יעצט אין אות ז' וועט דער רבי פארענטפערן די שאלה וואס ס'איז דאך דא ברכת הקדוש ברוך הוא וואס וואס פארט טוט אויף משה מיט דעם וואס ער זאגט יוסף השם עליכם, און אויכעט וואס ער ברענגט אראפ פון פסוק יוסף השם עליכם און נישט נאר אלף פעמים אויף זיי, אויף דעם איז משה'ס ענטפער זו משלי, משה ענטפערט דאך די אידן זאגט ער זו משלי היא אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם, די ברכה וואס ער גיבט איז אויך יוסף השם, דערפאר ברענגט רשי אראפ אויכעט דעם יוסף השם, רשי ברענגט אויך אויף פסוק יוסף עליכם ככם. פארוואס? ווייל די ברכה וואס משה גיט, גיט ער אייך אז דער אייבישטער וועט דאס געבן, די ברכה וואס דער אויבישטער גיט. אבער וואס די חילוק? וויבאלד אבער די ברכה איז משלי, ער זאגט דאס, ווערט די ברכה פון אים געזען און במילא אויך געזאגט מיט א קצבה. משה רבינו איז א מוגבל, משה רבינו איז א איז א נברא, ממילא מוז ער עס געבן מיט א קצבה. אבער דער אייבישטער גיט דאס. אבל הוא, ווי משה רבינו זאגט זיי אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם, הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם, די ברכה וועט מקויים ווערן ווי דער אויבישטער בענטשט, כאשר דיבר לכם, אז אשר אם יוכל איש למנות וגומר. און די הסברה אין דעם איז אויך מבואר אין דעם לשון פון יוסיף עליכם ככם, יוסיף עליכם ככם, דערפאר ברענגט עס רשי אראפ אויכעט, ווי זעט מען ווי זעט מען ס'ווערט מבואר אין דעם לשון פון יוסיף עליכם ככם, משה, וויבאלד ער איז א בשר ודם, א מוגבל במקום און אין זמן מסוים, קען ער זיך נישט אויסטון פון גבול, פון דעם מספר אידן ככם וואס ער זעט פאר די אויגן און בענטשט זיי, געוואלדיג, א געוואלדיגע זאך, דער רבי זאגט אז פארשטייט יוסיף עליכם ככם, וואס איך זע מיט מיינע אויגן זע איך אז עס זענען צוויי מיליאן, דער אייבערשטער וועט מוסיף זיין אויף אייך טויזנט מאל אזויפיל, ווייל ער איז א מוגבל, ער קען זיך נישט אויסטון פון דעם גבול, בענטשט ער זיי ככם ווי איר זענט יעצט. וואס ער זעט פאר די אויגן, וואס זעט ער? ער זעט צוויי מיליאן, און בענטשט זיין ברכה איז יוסף עליכם ככם, ס'איז מוגבל, מה שאין כן די ברכה פונעם אויבערשטן וואס ער איז נישט באגרעניצט כלל, איז זיין הבטחה צו אברהמ'ן אשר אם יוכל איש למנות גם זרעך ימנה, ער זעט זיי דעמאלט ווי זיי וועלן זיין אין דעם מצב אשר אם יוכל איש למנות וגומר. משה רבינו, געוואלדיג ווי די רבי ברענגט עס ארויס, משה רבינו זאגט אזוי, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, איך בין א מוגבל'דיגער איך קען אייך בענטשן נאר מיט דעם ענין פון יוסף, ס'איז טאקע דעם אייבערשטנ'ס ברכה וואס איך גיב אייך, איך גיב גארנישט, איך גיב אייך אז דער אייבישטער וועט אייך בענטשן, אויף וואס א סארט אופן ווי איך זע אייך יעצט, איך זע אייך ככם, איך זע אייך צוויי מיליאן, גיב איך אייך א ברכה אלף פעמים ככה, אבער. דער אייבישטער, דער אייבישטער העט אייך בענטשן, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ווי דער אייבישטער זעט אייך, אויף וואס א סארט אופן, ברענגט ער אראפ רשי דווקא, אז אשר אם יוכל איש למנות גם זרעך ימנה. דער רבי ברענגט א דוגמא, אבל לא ממש, ס'איז א דוגמא אבער נישט פונקט, דוגמא לדבר, ווי קען מען זען אז ס'דא דער ענין פון מוישע'ס ברכה און דעם אייבערשטנ'ס ברכה, אז דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז בלי גבול און משה רבינו איז מיט א גבול ער זאגט זיי לויט דעם אבער אלס קומט פונעם אייבערשטן, זאגט דער רבי די עשרת הדיברות האט דער אויבישטער געזאגט צו די אידן בדיבור אחד, און דערנאך זענען אויך געווען די זעלבע עשרת הדיברות כל דיבור ודיבור בפני עצמו, דער אייבישטער האט געזאגט די עשרת הדיברות וויבאלד ער איז א בלי גבול איז געווען כולם ביחד, כולם נאמרו בב אין עשרת הדברות זענען געזאגט געווארן אלע מיט איינמאל ווען משה רבינו האט עס איבערגעזאגט די אידן, משה רבינו איז דאך א מוגבל מיט דעם, האט ער עס איבערגעזאגט אין עשרת הדברות יעדן דיבור און דיבור בפני עצמו, מילא איז געשמאק פארשטאנדיג די חילוק פון רשי מיטן מדרש ווי זיי קוקן אויף דעם פסוק אויף די טענה פון די אידן, פארשטאנדיג אלע פיר שאלות און די פינפטע שאלה פארוואס משה רבינו האט געגעבן די ברכה, די ברכה איז געווען וואס משה רב זייער געשמאק אויף די שאלה איז זייער געשמאק וואס די רבי האט ארויסגעברענגט ממש כפשוטו אז משה רבינו זאגט נישט ער גיט שוין נישט קיין ברכה איר זאלט זיך מערן ווי טויזנט מאל אזויפיל נאר יוסף השם דער אייבישטער האט אייך געגעבן די ברכה וואסערע ברכה האט ער אייך געגעבן משלי ווי איך זע אייך יעצט אזוי קען איך אייך בענטשן איך קען אייך נישט בענטשן מער אבער אבער דער אייבישטער איז כאשר דיבר לכם אין אות ח' ברענגט רשי אראפ פון יינה של תורה אין פירוש רשי, שוין געלערנט אסאך מאל אז אין רשי איז דא דער ענין פון יינה של תורה, מען לערנען צוויי ענינים, ערשטנס וועט לערנען אז דער שורש פון ישראל קומט טאקע פון א בלי גבול האמיתי, עס קומט פונעם אייבערשטן וואס ער איז בלי גבול האמיתי, און אויכעט די צוויי אופנים אין די ברכה פונעם אייבערשטן און די ברכה פון משה רבינו. ס'איז מבואר אין כתבי האריזל, וואס מוצאי שבת קודש זה ה' מנחם אב איז זיין יארצייט, די שיחה האט דער רבי געזאגט אין תש ל ו, די שיחה איז געדרוקט געווארן מוגה'דיג אין תש ל ט, תש ל ט איז געווען מוצאי שבת ה' מנחם אב, דעם יאר קומט אויס ה' מנחם אב אין א דינסטאג, אין דעם מאמר הנל וואס משה האט געזאגט, דער אריזל איז מבאר אויף דעם וואס מ'האבן געלערנט ביז יעצט אין דעם דאס וואס משה רבינו האט צוגעגעבן די ברכה, משה האט געזאגט עד כאן משלי, מכאן ואילך, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, דאס האב איך אייך געבענטשט, יוסיף השם עליכם ככם אלף פעמים, און ס'וועט זיין, מכאן ואילך זאגט ער, איז דער אייבערשטער וועט אייך בענטשן. כאשר דיבר לכם. און דער אריזל זאגט כי משה בגימטריא קל שקי, משה איז דרײַ הונדערט פֿינף און פֿערציק, קל שקי איז דרײַ הונדערט און פֿינף און פֿערציק, און ווען די אותיות זענען מלאים, כזה, א', ל', ש', ד', י', עם הכולל, יעדער אות איז ווי מען שרייבט אים און ווי מען זאגט אים, א א' איז דא איין אות, ס'א א', אבער ווי מען זאגט עס ארויס איז א', ל', די זעלבע זאך ווען מען זאגט ארויס א אלף איז אלף למד פ', דא איז אויכעט די זעלבע זאך. בשעת ס'רעדט זיך וועגן קל שקי איז דער אלף איז אלף למד פ', דער למד איז למד למד זאגט מען עס ארויס למד, און א נאדן דער דער איז למד מ' ד', און ווען ס'קומט צו דעם שקי איז דער שין איז שין ש ש י לאנגער נון, ד איז ד ל ת, און י ווי מען שרייבט עס ארויס איז י ו ד, מיטן כולל פון די אלע זאכן צוזאמען איז קומט דאס אויס בגימטריא אלף, און דער אריז"ל זאגט והיא האלף של בינה, דאס איז אלף של בינה, סאו משה איז בגימטריא קל שקי, און קל שקי איז בגימטריא אלף, און דער אלף האט צו טון מיט משה רבינו וואס האט צו טון מיט דעם ענין פון בינה, בינה ווערט גערעכנט אין קבלה און אין חסידות ווערט עס גערופן אאלפך בינה, און כוחו של משה איז געווען, דער זאגט דער אריזל, עד אימא ולכן בירכם באלף פעמים, משה רבינו'ס כוח איז אנגעקומען ביז בינה, וואס בינה ווערט אנגערופן אימא, אין די ספירות

איז משה רבינו איז איז זיין כח קומט אן ביז אימא דערפאר האט ער זיי געבענטשט מיט אלף פעמים ווייל אלף פעמים איז דער ענין פון בינה און משה בגימטריא קל שקי קל שקי איז בגימטריא אלף און דעריבער זאגט ער עד כאן משלי מכאן ואילך ויברך אתכם וואס איז ויברך אתכם ויברך אתכם וועט זיין מבחינה פון אבא עילאה דאס האט צו טון מיט דעם ענין פון חכמה זעט מען דא דעם ענין פון משה רבינו'ס ברכה איז געווען דעם ענין פון בינה, און דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז געווען דעם ענין פון פון ווי ער זאגט דעם לשון אבא עילאה פון חכמה, אויך אין דעם זעט מען די התאמה פון פשוטו של מקרא מיט פנימיות התורה, מ'זעט דעם דעם דעם דעם ווי ס'שטימט פשוטו של מקרא מיט פנימיות התורה, ויש לומר די הסברה בזה. דער ענין פון בלי קצבה, ווי דאס איז לפי הספרי והמדרש, ווי געלערנט ביז יעצט ווי דער מדרש טייטשט אויס דעם ענין פון בלי קצבה, כאטש אז דאס מיינט נישט בלי מספר בפועל ווי גערעדט פריערט, נאר סע בהשאלה כנ"ל, ס'איז געליגן, דען דאס וואס מען זאגט ככוכבי השמים אדער כעפר הארץ איז דאס א געליגענער ווארט, איז אבער דער ענין פון אין מספר אפילו בהשאלה, וויבאלד אבער עס שטייט אין תורת אמת, אז ס'שטייט אין תורת אמת דער ענין פון והיה זרעך כעפר הארץ, איז דאס אן ענין אמיתי, דאס הייסט אז דאס וואס מען זאגט אז אידן וועלן זיין ככוכבי השמים אדער כעפר הארץ אדער כחול הים, א ריבוי וואס לא יספר מרוב, איז עס ווייל בשורשו נעמען נעמט זיך דער לא יספר פון בלי מספר האמיתי, דער לא יספר נעמט זיך פונעם אייבערשטן וואס איז בלי מספר האמיתי, נאר ווי דאס ווערט נמשך בעולם וואס איז מוגבל, קומט דאס אראפ באופן של לא יספר מרוב, דערפאר ברענגט אויס לויט דעם קומט אויס אז ס'קומט אראפ אין אזא סארט אופן, אבער דער אמת'ער שורש קומט פון וויבאלד אז ס'שטייט דאך דער לשון אויף אזא סארט אופן מוז מען זאגן אז ס'איז אמת, און ס'קומט טאקע פון וואו קומט דאס טאקע אז דער שורש איז טאקע פון אזא הויכן ארט, דאס הייסט די הגבלה און מספר אין דעם וואס אידן זענען ככוכבי השמים כעפר הארץ וכחול הים, אט די הגבלה איז נישט מצד עצמם ועניינם נאר מצד דעם וואס זיי זענען אראפגעקומען בעולמות ביז בעולם הזה, למעשה בפועל איז א נשמה און די אידן קומען פון א סאך העכערע דרגה, וויבאלד אז זיי אראפקומען בעולם הזה, איז דער קומען זיי אראפ אין א אופן פון כוכבי השמים און עפר הארץ און חול הים, וואס ווי געזאגט פריערט איז דאס טאקע בהשאלה, ס'איז נישט קיין, ס'רעדט זיך נישט וועגן אין מספר. אבער באמיתות ובפנימיות איז עניינם שורשם למעלה פון וואנעט קומען זיי בלי מספר האמיתי דאס וואס די אידן וואו אידן וואס זייער שורש איז, ועל פי זה קומט אויס לויט לויטן ספרי והמדרש, אז דער ריבוי מופלג ביי אידן ככוכבי השמים און כעפר הארץ און כחול הים וואס לא יספר מרוב נעמט זיך דאס פון בחינת בלי גבול למעלה וויבאלד אז זיי לערנען דאך אז ס'רעדט זיך דאך יא פון אז ס'רעדט זיך דאך יא וועגן אזא סארט מספר מופלא עד מאוד מוז מען זאגן אז ס'נעמט זיך פון אזא פלאץ ולא יספר מרוב נעמט זיך דאס פון בחינת בלי גבול למעלה פון עולמות אין סוף וואס זיי זענען העכער פון אצילות און ריבוי בהגבלה וואס אויך בלשון בני אדם ווערט דאס אנגערופן מספר, ס'איז אזא סארט ריבוי אבער ס'איז בהגבלה וואס ווערט אנגערופן מספר, איז דער די דרגה איז שורשו למעלה בבחינת גבול דאס איז עשר ספירות דאצילות, איז לויטן ספרי מדרש קומט אויס אז דער ריבוי מופלג ביי אידן ווי זיי זענען כוכבי השמים און עפר הארץ און חול הים וואס יעמאלט ווערט אנגערופן לא יספר מרוב נעמט זיך דאס פון בחינת בלי גבול למעלה, פון וואו איז דאס? עולמות אין סוף וואס איז העכער פון אצילות, די ערשטע ארט וואס מען רופט אן עולמות הייבט זיך אן פון אצילות, בריאה יצירה און עשייה, און ריבוי בהגבלה, וואס אויך בלשון בני אדם ווערט דאס אנגערופן מספר, אז ס'דא א ריבוי א ריבוי אבער ס'איז בהגבלה און ס'ווערט אנגערופן מספר, דאס נעמט זיך פון למעלה, פון וואו נעמט זיך דאס? פון בחינת גבול, וואס דאס איז עשר ספירות דאצילות וואס דארטן הייבט זיך שוין אן דער ענין פון גבול. און אין אות ט' וועלן מיר זען דעם ענין ווי רש"י ווי פשוטו של מקרא און פנימיות התורה זענען שטימען זייער גוט, אי אויך ווען עס רעדט זיך וועגן אידן ווי זיי זיינען נישט בריבוי מופלג כל כך ווי לדעת רש"י, ווי רש"י האט געלערנט אז די ברכה פון משה רבינו און די ברכה פונעם אייבערשטן וויבאלד אז די ברכה פונעם אייבערשטן איז בהשאלה מיינט עס און רש"י ברענגט אראפ קלאר אז אז אז לא ימנה דאס מיינט אז אזוי ווי מען ציילט נישט קיין זאמד אזוי וועט מען נישט ציילן דיינע קינדער, אבער ס'רעדט זיך נישט וועגן אז ס'וועט זיין אן א מספר. איז דא א חילוק צווישן ברכת משה און ברכת הקדוש ברוך הוא, איז לויט דעם וועט מען אויכעט זען א געוואלדיגע חילוק אין דעם ברכת משה און ברכת הקדוש ברוך הוא, עס הערט זיך די הגבלה ומספר שבהם דאס איז ברכת משה, משה זאגט אלף, אבער די הגבלה הערט זיך נישט אן בדוגמת עפר הארץ אין ברכת הקדוש ברוך הוא כנזכר לעיל, ס'הערט זיך א הגבלה וואס ער זאגט טויזנט, אבער אין ווען דער אייבישטער גיט די ברכה זאגט ער אויף א אופן דוגמא אז ס'עט זיין אזוי ווי עפר הארץ, וואס דאס איז א ענין וואס ס'זעט אויס די הגבלה הערט זיך נישט אין די ברכה פון דעם אייבערשטן. וויבאלד אז אלע עניינים האבן א שורש למעלה, איז פארשטאנדיג אז דער שורש פון די צוויי עניינים למעלה, פון די צוויי דרגות וואס מ'האט ערשט גערעדט, איז פון אזא מדריגה וואס ס'איז דא א כלי וואס איז דא אצילות, אין אצילות איז דא אור און ס'איז דא כלי, וואס דארט הויבט זיך אן דער ענין ההתחלקות והגבלה, דארט נעמט זיך אן דער התחלקות און הגבלה ווי פריער געזאגט, מען רופט עס אן עולם האצילות, ובמילא איז זיכער דארט דער ענין פון מספר, און דערפאר ווערט דאס נמשך אויך למטה אין הגבלה און מספר בפועל, אויך בלשון בני אדם ווערט עס אנגערופן מיט א הגבלה. מה שאין כן ווי דער שורש איז מבחינת האור שלמעלה מכלים, ווי גערעדט פריערט אז ס'רעדט זיך וועגן דעם שורש אז ער העכער, ס'רעדט זיך וועגן דער אור איז העכער פון די כלים דאס הייסט פון א ארט וואס איז נישטא קיין כלים, ווערט פון דעם נמשך אויך למטה א ענין פון בלי מספר, לפי ערך העולם אויכעט א זאך וואס איז בלי מספר, וואס איז דאס? א ריבוי ככוכבי השמים, כעפר הארץ, וכחול הים, וויבאלד אז ס'קומט פון אזא הויכע דרגה. די חילוק צווישן די צוויי אופנים איז, צו ס'הערט זיך אן דער ענין הכלים, אדער עס הערט זיך נישט אן. דאס איז דער גאנצער חילוק פון די צוויי אופנים פון ברכת משה און ברכת הקדוש ברוך הוא. על פי זה קומט אויס אז ברכת הקדוש ברוך הוא לויטן פירוש הספרי והמדרש נעמט זיך מבחינת הכתר, ווי געזאגט פריער, דאס נעמט זיך פון א ארט וואס איז העכער פון אצילות, וואס איז נישטא קיין כלים, מה שאין כן ברכת הקדוש ברוך הוא לויט פירוש רשי איז פון בחינת חכמה וואס דארט זענען דא כלים נאר זיי הערן זיך נישט אן, ס'איז דא כלים וואס איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד ווי ס'שטייט אין זוהר אז די אורות און די כלים זענען די זעלבע זאך, די כלים זענען בטל צו די אורות, זיי זענען בטל צום אור, וואס דערפאר ווערט חכמה בכלל, אויך די כלים שבו ווערט אנגערופן חיוהי, אורות ווערן אנגערופן אורות, און ברכת משה איז וואס ס'הערט זיך אן דער ענין ההגבלה ומספר איז מבחינת בינה וואס דארטן הערט זיך אן דער ענין הכלי אין בינה הערט זיך שוין אן דער ענין פון כלים איז לויט לויט לויט דעם מדרש קומט אויס אז די ברכה פון דעם אייבערשטן נעמט זיך פון דעם ענין פון פון כתר אבער לויט רשי קומט אויס אז דעם אייבערשטנ'ס ברכה נעמט זיך שוין פון אצילות פון חכמה, ווי געזאגט פריער וואס דער אריזל זאגט, און ביי משה רבינו'ס ברכה נעמט זיך פון דעם ענין פון בינה, וואס דארטן איז שוין דא א כלי, דערפאר קומט עס אראפ למטה אין דעם ענין פון אלף פעמים ככה, און דורך דעם לימוד אין תורה אין די ביידע אופנים, אז מ'עט לערנען סיי דעם ענין פון פשט, וואס דאס גייט אריין בכלל איז דאס נגלה דתורה, ענין פון פשט, וואס ענינה בכללות איז דאך דאס מספר שבתורה, און פנימיות התורה וואס דאס איז תורתו של האריזל, וואס ווי דער אריזל האט געזאגט, דער אלטער רבי ברענגט זיך אראפ אין איגרת הקודש, דדווקא בדורות האחרונים, בדורות אלו האחרונים, מותר ומצוה לגלות זאת החכמה, און וואס בימינו נתגלתה בתורת החסידות ובאופן שיתפרנסון מיני'

וואס חסידות חבד איז מבאר די קבלה מבאר זוהר און מבאר די כתבי אריזל און ס'ברענגט עס אראפ אין א אופן פון פארשטאנד ביז אין א אופן פון יתפרנסון מיני'. דער רבי ברענגט אראפ אויכעט אין די הארה אז די לימוד דארף זיין אין א אופן פון יתפרנסון וואס מיינט וואס ברענגט זיך אראפ אז יפורשו מאמריו העמוקים בהקדמות שגילה האריזל שיבינו דארף אראפ אין א אופן אז מען זאל עס פארשטיין, ס'זאל זיין אזוי ווי א ענין וואס מען האט פרנסה, לעבט מען פון דעם, וואס איז בכללות דער אין סוף שבתורה, דאס איז דער אין סוף שבתורה, העכער פאר גדר פון מספר, און אין אן אופן פון תורה אחת, ווען מ'לערנט עס אין א אופן פון ביידע תורה אחת, וועט מען זוכה זיין צום זמן פון והיה מספר בני ישראל וגומר, אזוי ווי שטייט אין הושע, והיה מספר בני ישראל אשר לא ימד ולא יספר, וואס וועט זיין לעתיד לבוא ובקרוב ממש.